זאגט די משנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, ראובן גייט פון מזרח זייט מיט א פאס, און שמעון גייט אנטקעגן אים פון מערב זייט מיט א בים, איינער גייט אנטקעגן דעם אנדערן, נשברה כדו של זה בקורתו של זה, זיי האבן זיך צוזאמען געטראפן, צוזאמען געשטויסן, און ס'האט זיך צעבראכן. דער פאס, פארטער, איז דער וועלכער טראגט די קורה, איז פטור צו באצאלן פאר דעם שאדן. שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, ביידע האבן רעכט צו גיין, האט ער געדארפן אויפפאסן דער וואס טראגט דעם חבית אז ער זאל נישט אריינגיין אין דעם קורה. ווי וועט זיין היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון, נישט איינער געגאנגען אנטקעגן דעם אנדערן, נאר בעל הקורה גייט דער ערשטער, און דער בעל חבית גייט נאך אים. נשברה חבית בקורה, דער צווייטער וואס ער טראגט די פאס איז געגאנגען צו שנעל, און ר'איז אריינגעקראכן אין דעם בעלעק, ס'האט זיך צעבראכן די חבית. פטור בעל הקורה, איז דער בעל הקורה פטור צו באצאלן? ווער האט דיר געהייסן זאלסט אריינקריכן מיט דיין פאס אין אים? ואם עמד בעל קורה, אויב דער בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט מיטאמאל, איז דעמאלט חייב, איז ער מחויב צו באצאלן דעם שאדן וואס ער האט געמאכט אין דעם פאס, און וואס איז דער הסבר? אז דו זעהסט יענער האט זיך אפגעשטעלט, שטעל זיך דו אויכעט אפ, איז איידער מען גייט צו די גמרא גיט א קוק אין אנפאנג תוספות בגמרא מוקי, די גמרא לערנט איין דרמיא לקורה כשלדא, ער האט זיך געשטעלט מיט דער קורה די גאנצע ברייט פון וועג, אבל אי לא רמיא כשלדא, אויב ער האט נישט פארשטעלט דעם גאנצן וועג פטור

אף על פי כאטש שגוף האדם רואה כשעומד, דעם גוף פון מענטש זעהט ער ווען ער שטייט, אבער מה שעומד כשלדא אין רואה, וואס טוט זיך אין די זייטן דאס טוט ער נישט באמערקן, דעריבער זאגן מיר אז אויב ער האט זיך אוועק געשטעלט מיט דעם גאנצן ברייט פון דעם וועג מיט דעם בים, דער וואס ער גייט מיט דעם חבית ווייסט טאקע ער זאל נישט אריין גיין אין דעם מענטש, אבער דאס וואס די קורה איז אין א זייט, דאס האט ער נישט באמערקט, דעריבער איז שולדיג דער בעל קורה, דארף ער באצאלן. ווייטער שטייט אין דער משנה, ואם אמר לבעל חבית עמוד, ווען דער בעל קורה האט זיך געשטעלט, האט ער געזאגט צו דעם פון פאס, שטעל זיך, און יענער האט צעבראכן די פאס, פטור איז ער פטור. נאך א דין, היה בעל חבית ראשון, דער בעל חבית איז געווען דער ערשטער, און בעל קורה איז אחרון, דער שפעטערדיגער. נשברה חבית בקורה, איז דער מיט דעם בים איז אריין אין דעם פאס און האט צעבראכן, חייב איז ער מחוייב. ואם עמד בעל חבית, אויב דער בעל חבית האט זיך אפגעשטעלט. איז דעמאלט דער דין פטור, איז ער פטור, ווייל ער האט משנה געווען און בא אחר ושינה בו, און מען זעט ווייטער אין גמרא, ואם אמר לבעל קורה עמוד, ער האט געזאגט צו דעם בעל קורה שטעל זיך. און יענער איז דאך האט ער צובראכן די פאס, חייב. וכן דער זעלבער דין איז זה בא בנרו וזה בא פשתנו, איינער קומט מיט א ליכט און איינער קומט מיט לינען מיט פלאקס, און איז אויך די זעלבע דין וואס איז דא מיט א קורה מיט א חבית אז ס'איז געווארן געמאכט שאדן, געווענדט זיך אויך אין די זאכן אויב זיי גייען איין אנטקעגן דעם אנדערן. איז ער דער בעל הנר פטור, און אויב איינער גייט נאכן אנדערן די ליכט האט דעם דין ווי קורה, און דער פשתן איז דער בעל חבית. רש"י. זה בא בחביתו כולי און פגע זה בזה, פטור שלשניהם רשות להלך, היה בעל קורה ראשון כולי פטור שזה מהלך כדרכו והוא מיהר ללכת און ער האט זיך געאיילט צו גיין. בעא מיניה רבה בר נתן מרב הונא, רבה בר נתן האט געפרעגט א שאלה פון רב הונא, המזיק את אשתו בתשמיש המיטה מהו? צי זאגן מיר כיון דברשות קעביד פטור או דילמא אדער איבעי ליה לעיוני אז זאל נישט מזיק זיין אמר ליה האט אים רב הונא גענטפערט תניתוה, האמיר עס געלערנט אין דער משנה שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אין דער רישא פון דער משנה איז געשטאנען אז איינער גייט אנטקעגן דעם אנדערן איינער מיט א חבית און איינער מיט א קורה און ס'האט זיך צובראכן, דער כד און דער קורה איז ער פטור ווייל ביידע האבן רעכט, זע איך דאך אז מען האט רעכט איז מען פטור, איז דא אויכעט פטור, אמר רבא האט רבא געזאגט קל וחומר, ומה דאך יער ווען איינער גייט אריין אין א וואלד שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, ביידע האבן רעכט אריינצוגיין אין דעם וואלד, און אויב ס'איז דארט איינער האט מזיק געווען דעם צווייטן נישט ווילנדיג נעשה, איז גלייך כמי שנכנס לרשות חברו וחייב, זה דא אויך שלרשות חברו נכנס, לא כל שכן דארף ער אוודאי און אוודאי זיין חייב. אלא הא קתני דאס וואס שטייט אין דער משנה שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, התם דארטן, תרוייהו כהדדי נינהו, ביידע זענען גלייך מיט דעם צוברעכן, דאס הייסט, ווען עס גייט אנטקעגן דער בעל החבית מיט דער בעל הקורה איינער אנטקעגן דעם אנדערן, אזוי ווי דער בעל הקורה גייט אריין אין דעם חבית, אזוי גייט דאך דער חבית אויכעט אריין אין דעם קורה, דעריבער איז מען דארטן פטור, אבער דער ענין פון רשות להלך, דאס טוט נישט פטר'ן. פרעגט שוין אויף דעם תוספות, אויב אזוי, פארוואס שטייט אין דער משנה דער טעם איז, שלזה רשות להלך זה רשות להלך, דער טעם זאגן מיר דאך איז פארוואס איז ער פטור, ווייל דער בעל חבית העלפט אויך צו צוברעכן, זאגט תוספות ער גייט מיר זאגן אז אין אן ארט ווי ער האט נישט קיין רשות צו גיין אז דער מ ד אין חצר פון בעל חבית ער איז דארטן אריין געגאנגען ווייל ער האט נישט קיין רשות דער בעל הקורה צו גיין דארף דער בעל חבית נישט זיין געווארענט.

אבער איהו מעשה הוא דקעביד, אין דער משנה האט מען געלערנט, היה בעל קורה ראשון, איינער טראגט א בים ער גייט דער ערשטער, און נאך אים גייט איינער מיט א חבית, אז ס'האט זיך צובראכן די חבית אין קורה, איז ער אליין שולדיג, ווייל דו זעסט פאר דיר גייט א קורה, דארפסטו אכט געבן. אויב דער בעל קורה האט זיך געשטעלט איז ער חייב. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, שתי פרות ברשות הרבים, אין רשות הרבים איז דא צוויי קו, אחת רבוצה, איינע ליגט, ואחת מהלכת, איינע גייט, די וועלכע ליגט, ווי מען זאגט איז נישט דער סדר אזוי, ווייל א רשות הרבים איז געווארן געמאכט אויף צו גיין בהמות, אבער נישט דארט זאל ליגן בהמות. בעטה מהלכת ברבוצה, די וועלכע גייט פטורה, די וועלכע גייט האט געבריקעט, אין די וואס ס'ליגט איז זי פטור פון דעם שאדן, ווייל ער, די וואס איז געליגן, האט נישט געטאן ווי נארמאל איז, זי האט משנה געווען, און אז זי, ריכטיג, די וואס האט איר געגעבן א קלאפ האט אויך משנה געווען, נאר כל המשנה ובא אחר ושינה בו, אז איינער האט געטאן נישט נארמאל און דער אנדערער טוט שוין אין אים נישט נארמאל איז דער אנדערער פטור. ווי איז אבער רבוצה במהלכת? די די רבוצה האט געגעבן א קלאפ אין די וואס זי גייט חייבת איז מען מחויב. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו ריש לקיש'ן, אין די משנה האט מען געלערנט היה בעל קורה ראשון, איינער גייט דער ערשטער און ער טראגט א ביעם, ובעל חבית אחרון, און אונטער אים גייט איינער וואס טראגט א פאס, נשברה חבית בקורה, דער וואס טראגט דעם פאס איז געגאנגען אביסעלע צו שנעל און ער איז אריין אין דעם ביעם, פטור, איז דער בעל קורה פטור, ואם עמד בעל קורה, מיטאמאל האט זיך אפגעשטעלט דער בעל קורה, חייב איז ער חייב. והא הכא דא ווען דער ווער האט דא געמאכט דעם שינוי דער בעל דער וואס טראגט דעם ביעם דער בעל קורה דאס וואס האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן גיין האט ער משנה געווען איז דאך דאס גלייך דכרבוצה במהלכת דמי אז די רבוצה האט געגעבן א קלאפ אין די מהלכת אין די וואס גייט וקתני שטייט דא אז חייב איז דאך א ראיה צו דעם דין פון ריש לקיש'ן אז די רבוצה האט געגעבן א קלאפ אין די מהלכת איז מען חייב. פרעגט די גמרא ותסברא ווי פארשטייסטו הא סיועי בעיא אויף דעם דארף איך ברענגען א ראיה ווען צוויי פרות גייען אין רשות הרבים. ביידע האבן נישט משנה געווען און איינע גיט א קלאפ די צווייטע, איז מחויב דער בעל הבית פון דער בהמה פאר דעם שאדן, ווייל יעדער איינער דארף וואטשן זיין בהמה זאל נישט מאכן קיין שאדן, דארפסטו ברענגען א ראיה אז די רבוצה האט געגעבן א קלאפ אין דער מהלכת איז חייב, א מהלכת אין א מהלכת גיט א קלאפ איז מען דאך אויכעט חייב. לא מיסתייה דלא מסייע, נישט גענוג וואס פון די משנה נישט קיין ראיה, אלא מקשה נמי קשיא, ס'דא א קשיא אויף ריש לקיש'ן פון די משנה, טעמא דבעטה, ריש לקיש זאגט דאך אזוי, איין פרה איין קו ליגט אין רשות הרבים, און א צווייטע גייט דורך, איז אויב די וואס ליגט האט געגעבן א קלאפ אין די וואס ס'גייט, איז דער בעל הבית פון דער קי וואס ליגט חייב. טעמא דבעטה הא הוזקה ממילא, ווי וועט זיין אז די פרה האט זיך פארטשעפעט אין דער פרה וואס זי ליגט, ווייזט דאך אויס פטור, דארף די רבוצה נישט באצאלן גארנישט ניט. ווען דארף דער בעל הרבוצה באצאלן, דווקא ווען זי האט געטון א מעשה בידיים, די קו וואס ליגט, האט ער געגעבן א קלאפ, אבער אויב יענער האט זיך פארטשעפעט און זי געפאלן, איז מען פטור. פארוואס איז מען פטור? ווער הייסט דיר גיין דא אז זאלסט זיך פארטשעפען, דו האסט געקאנט גיין אין דער אנדערע זייט. דאס איז דאך די סברא פון וועמען? פון ריש לקיש'ן. והא מתניתין די משנה דממילא וקתני חייב, ביי אונזער משנה איז דאך עס געווען ממילא, דער בעל הקורה דער וואס טראגט די ביעם האט זיך אפגעשטעלט, דער בעל הקורה האט בפועל געמאכט א שאדן אין דעם חביות? ניין, נאר אזוי ווי ער האט זיך אפגעשטעלט איז געגאנגען דער בעל חביות און ער האט זיך פארטשעפעט. זאגן מיר אז דער בעל הקורה איז חייב אויף דעם שאדן וואס ער מאכט אין דעם וואס ס'איז נישט ר'האט געמאכט בידיים נאר ס'איז געווארן ממילא איז ער חייב, און לויט ריש לקיש'ן זאגט מען דאך אז אויב הוזקה איז פטור איז דאך א קשיא פון דער משנה אויף ריש לקיש'ן. גיט א קוק, ריש לקיש זאגט אזוי, די קו וואס ליגט האט געגעבן א קלאפ אין דער וואס ס'גייט, איז מען חייב, ווי איז אבער די קו ליגט און די וואס ס'גייט האט זיך פארטשעפעט און זיך צובראכן א פוס, איז ער פטור, פארוואס? ווייל די וואס ליגט האט גארנישט נישט געטון, נאר יענער איז געווארן פארטשעפעט זיך און זי האט געקאנט גיין אין א צווייטע זייט, דארף דאך אויסקומען ביי דעם דין פון דער משנה, ווען דער בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן און דער בעל חביות איז אריין אין אים, זאל ער אויך זיין פטור, דו האסט געקאנט גיין די צווייטע זייט אין דער משנה שטייט חייב, איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש'ן. ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין קשיא, מתניתין די משנה רעדט זיך דפּסקה לאורחיה כּשלדא, אַז דער בעל-קורה, דער וואָס טראָגט דעם ביעם, האָט זיך פֿאַרשטעלט מיט דעם ביעם די גאַנצע ברייט פֿון וועג, און דער וואָס טראָגט דעם פֿאַס, האָט באַמערקט, אַז אַ מענטש שטייט, אָבער דעם קורה, דעם ביעם, אַז ער פֿאַרנעמט די גאַנצע זייט, האָט ער נישט באַמערקט. ער קען נישט, דעריבער זאָגן מיר איז ער חייב. הכא דא וואס ריש לקיש לערנט אז אויב די מהלכת האט זיך פארטשעפעט אין דער וואס ליגט איז מען פטור, כגון דרבעה בחד גיסא, זי איז געליגן אין איין זייט, איבעי לה לסגויי האט זי געדארפן גיין באידך גיסא אין דער אנדערער זייט, דעריבער זאגן מיר, אויב די רבוצה האט געגעבן א קלאפ אין די מהלכת איז ער חייב, אבער אויב די מהלכת האט זיך פארטשעפעט איז מען פטור, זאגט די גמרא, אלא סיפא דמתניתין, פון דער ענדע פון דער משנה, מסייע ליה לריש לקיש איז א ראיה צו ריש לקיש'ן דקתני שטייט אין דער סיפא אזוי, היה בעל חבית ראשון, דער וואס טראגט דעם פאס, און אין דעם פאס איז דא וויין אדער אויל, ער איז געווען דער ערשטער, ובעל קורה אחרון, דער וואס טראגט דעם בים איז געווען דער שפעטערדיגער, נשברה חבית בקורה, דער צווייטער וואס טראגט דעם בים איז אריין גע אין דעם פאס, חייב, האט צובראכן די פאס איז ער מחוייב, דו טראגסט דעם בים האסטו נישט געדארפן אריין באמסן אין דעם פאס. ואם עמד בעל חבית, אז דער בעל חבית האט זיך אוועק געשטעלט, און דעמאלט איז דער וואס טראגט דעם בים איז אריין מיט דעם קורה אין דעם חבית צובראכן, פטור, איז ער פטור. והא הכא דא ווער איז דא די רבוץ ע? דער בעל חבית וואס האט זיך געשטעלט, ער האט געמאכט נישט נארמאל, ס'איז נישט א סדר זיך אפצושטעלן, און ווער האט געגעבן אין אים א קלאפ? דער בעל קורה, דער וואס טראגט די בים, די נארמאלע איז דאך דא דכמהלכת ברבוצה דמי, ס'איז דאך גלייך ווי עס האט מזיק געווען די מהלכת אין די רבוצה. וקתני און דא שטייט פטור איז דאך א ראיה צו ריש לקיש'ן. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה. קען זיין אז אויב די קו וואס גייט האט געגעבן א קלאפ די וואס ס'ליגט זאל מען זיין חייב. איי פארוואס אין די משנה. איז נישט אזוי דער דין, נאר מתניתין די משנה איז דכי אורחיה קא מסגי, ער האט זיך געשטעלט מיט דעם פאס, דער אנדערער וואס ער טראגט דעם בים האט עפעס, ער גייט ווי נארמאל ווי מען גייט, איז ווער איז שולדיג אין דער זאך, איז ער אליין שולדיג דער וואס טראגט דעם פאס, דעריבער זאגן מיר אז אויב דער בעל חבית וואס גייט דער ערשטער האט זיך אפגעשטעלט און דער אנדערער איז אריין מיט דעם קורה איז ער פטור, אבער הכא דא ווען א פרה ליגט אין רשות הרבים גייט דורך איינע און זי גיט איר א קלאפ, קען זיין ער דארף יא באצאלן, פארוואס נהי דאית לך רשות לסגויי עלי, דו האסט אפילו א רעכט צו טרעטן אויף מיר. אבער לבעוטי בי מיר צו בריקען לית לך רשותא האסטו נישט קיין רשות און ממילא האט זי דאך אויך משנה געווען די מהלכת מיט דעם וואס זי האט בועט געווען און דער וואס איז געליגן קען דאך קען טאקע זיין נישט ווי ריש לקיש קען זיין אז בעטה מהלכת ברבוצה איז חייבת איז נישט דא קיין ראיה פון דער משנה צו ריש לקישן, קיין קשיא איז נישט דא, אבער קיין ראיה איז נישט דא. ראש. שניים שהיו מהלכין ברשות הרבים, צוויי גייען אין רשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, איינער אנטקעגן דעם אנדערן, איינער לויפט און איינער קומט אים אנטקעגן. או שהיו שניהם רצים, איינער לויפט און ביידע לויפן איינער אנטקעגן אנדערן, והזיקו זה את זה, שניהם פטורים, איז דאס וואס דא שטייט והזיקו זה את זה מיינט מען נישט אז זיי האבן מזיק געווען איינער דעם אנדערן, דעמאלט אפילו בלא כוונה איז מען אויך מחויב ווען איינער איז מזיק דעם אנדערן, תוספות וואס תוספות דערמאנט דא אויף דווקא ולא הזיקו ממש במתכוין איז לאו דווקא במתכוין אפילו בלא מתכוין אויב איינער איז מזיק דעם אנדערן דאך אדם מועד לעולם נאר דער עיקר מיינט מען צו זאגן אז ס'איז געוועזן הוזקו זה בזה דאס מיינט תוספות צו זאגן אז איינער איז געווארן געשאדנט אין אנדערן שניהם פטורים זענען ביידע פטור.

ולא דק בלישנא, די זעלבע זאך דארף מען דאך זאגן אויף דעם לשון פון הגהות הבח, אויף דעם לשון פון תוספות וואס זיי זאגן אז ולא הזיקו ממש במתכוין אז ס'איז לאו דווקא במתכוין, אויב הזיקו זאגט דער ראש בפירוש אפילו שלא במתכוין איז מען אויך חייב, נאר דער עיקר מיינט מען צו זאגן אז דא רעדט זיך הוזקו אז ס'איז געווארן געשאדנט אין אנאנדער. זאגט די גמרא מתניתין די משנה דלא כאיסי בן יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי איסי בן יהודה, דתניא מיר האבן געלערנט איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט, אויב איינער געגאנגען דער אנדערער איז געלאפן אנטקעגן אים זיי האבן זיך מזיק געווען, רץ דער וועלכער איז געלאפן חייב, מפני שהוא משונה, ווייל עס איז משונה'דיגע זאך דאס וואס ער טוט לויפן. א רשות הרבים איז געמאכט געווארן אויף גיין נישט צו לויפן, ומודה איסי, איסי איז מודה בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות, און ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך אז מ'איז שטענדיג פטור אפילו נישט ערב שבת, דארף מען זאגן די משנה גייט נישט ווי איסי בן יהודה, דער ראש, די הגהות פון ראש בשם אור זרוע ווערט דערמאנט. אז דאס וואס שטייט בין השמשות איז לאו דווקא נאר פון דער צייט וואס מען דארף מען הייבט אן צוצוגרייטן צרכי שבת, לאפות, לבשל, ולצלות, דעמאלט איז ברשות, דאס הייסט פון חצות היום דעמאלט איז שוין ברשות, ס'איז נוגע צו אונז למעשה, אז ווען דארף מען זיך האבן צוצואיילן, צוגרייטן צרכי שבת, קען מען האבן א טעות פון דער גמרא בין השמשות, מען מיינט נישט בין השמשות, נאר מען מיינט פון חצות היום, בעסער געזאגט, אין דין שטייט דאך אז פארן דאווענען זאל מען נישט טון צרכיו, דאך שטייט אין דין אז ערב שבת מעג מען איינקויפן צרכי שבת. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, הלכה כאיסי בן יהודה, וואס איסי בן יהודה זאגט אויב ס'איז ניט ערב שבת איז מען חייב, פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן אזוי גע'פסק'נט ווי איסי בן יהודה, והאמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן זאגט אז שטענדיג אז ס'איז דא א סתם משנה, ס'ווערט נישט דערמאנט ווער עס זאגט דאס, איז די הלכה ווי די סתם. ותנן, און מיר האָבן געלערנט בײַ אונדז אין דער משנה אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים פטורים, און פּשטות אז די משנה רעדט זיך סתם, דאַרף מען דאָך זאָגן די משנה רעדט זיך נישט בלויז ערב שבת, נאָר שטענדיק איז אחד רץ ואחד מהלך פּטור, טאָ ווי קאָן רבי יוחנן וואָס ער זאָגט אז די הלכה איז ווי די משנה פּסקענען ווי איסי בן יהודה? ענטפערט די גמרא. מתניתין בערב שבת בין השמשות, איך מוז זאגן אז די משנה רעדט זיך ערב שבת בין השמשות, ממאי וואס איז די הכרח צו זאגן די משנה רעדט זיך ערב שבת בין השמשות? מדקתני, אין די משנה שטייט או שהיו שניהם רצין. פטורין, פריער שטייט א דין אחד רץ ואחד מהלך, נא איז פטור, נאכער שטייט שניהם רצים פטורין, הא תו למה לי, וואס דארף מען שטיין דער פאל? אויב כ'וועל זאגן די משנה רעדט זיך אלעמאל איז מען פטור אחד רץ ואחד מהלך, איז דאך השתא אחד רץ ואחד מהלך, פטור, וואס דער וואס ער לויפט האט משנה געווען, און דער וואס גייט האט ניט משנה געווען, דאך איז פטור, שניהם רצים מיבעיא, וואס זשע דארף מען שטיין דער פאל שניהם רצים איז פטור? אלא הכי קאמר, מיר דארפן לערנען אין דער משנה אזוי א פשט, אחד רץ ואחד מהלך איז פטור. במה דברים אמורים, ווען איז דאס גערעדט געווארן אז איינער האט משנה געווען און דער אנדערער ניט, איז אפילו דער וואס האט משנה געווען איז פטור אויף דעם שאדן וואס דער צווייטער האט זיך ביי אים געשאדנט, דאס איז נאר גערעדט געווארן בערב שבת בין השמשות, דעמאלט האט מען רשות צו לויפן, איז דאס נישט קיין שינוי, אבל בחול, אבער אין א וואכעדיגן טאג, אחד רץ ואחד מהלך חייב. ווייל דער וועלכער איז געלאפן האט משנה געווען, און דער וואס איז געגאנגען האט ניט משנה געווען, און דער וועלכער האט משנה געווען איז חייב. שניהם רצים, ווען ביידע לויפן, אפילו בחול פטורין, מוז איך דאך זאגן אז די משנה רעדט זיך, דער דין פון אחד רץ ואחד מהלך איז פטור, דווקא בערב שבת, און דאך נישט קיין סתירה, און דאס זאגט דאך איסי בן יהודה. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט ומודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור, איסי איז מודה ערב שבת בין השמשות איז פטור, מפני שרץ ברשות, ערב שבת בין השמשות האט מען רשות צו לויפן, מאי ברשות איכא, וואס פאר רשות איז דעמאלט פארהאנען צו לויפן,

ואמר בואו ונצא לקראת כלה, ביי אונז אין די גמרא כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ואמרי לה און אנדערע זאגן ער האט מוסיף געווען אויך דערמאנט דאס ווארט שבת לקראת שבת כלה מלכתא, רבי ינאי מתעטף וקאי, רבי ינאי האט זיך איינגעהילט און ער איז געשטאנען בערב שבת בין השמשות, ואומר האט געזאגט בואי כלה בואי כלה רש י. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ל ב, עמוד ב, די משנה. זאגט די משנה, המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, איינער האט געהאקט האלץ אין רשות הרבים, און ער האט מזיק געווען, אז ס'איז אפגעשפרינגען א שטיק, און ס'איז אריינגעפאלן אין רשות פון חבר און ס'האט דארט מזיק געווען. ברשות היחיד, אדער ער האט געהאקט האלץ ביי זיך אין רשות און ס'איז ארויסגעפאלן א שטיק האלץ והזיק ברשות הרבים. דער דין אז ער האט געהאקט האלץ אין רשות הרבים און ס'איז געפאלן א שטיק האלץ אויף איינעם אין רשות הרבים, דאס דארף מיר די משנה נישט דערציילן. ביי דער זאך איז דאך דא צוויי חסרונות, איינמאל ער האט געהאקט שלא ברשות, ברשות הרבים האסט נישט קיין רעכט צו האקן האלץ, און נאך א זאך, ס'איז דאך א ארט וואס דארט איז שכיח רבים, איז מיר א זיכערע זאך אז ער איז חייב די משנה דערציילט מיר ביי דעם דין ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, כאטש אין רשות היחיד איז דאך נישט שכיח מענטשן, וואלט איך געוואלט מיינען זאל ער זיין פטור, אבער ווען איז ער חייב דווקא אויב ס'איז דא ביידע חסרונות. אי ער האט נישט געהאט קיין רשות צו האקן און אי ס'איז שכיח דארט רבים, צי דער צווייטער דין, ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, איז דאך די טייטש אזוי, ער האט דאך געהאט רעכט צו האקן, ער האקט דאך ביי זיך אין רשות, אבער עס פאלט ארויס א ארט וואס איז שכיח רבים, נאך מער א, ברשות היחיד, ער האט געהאקט האלץ ביי זיך אין זיין רשות היחיד, והזיק ברשות היחיד אחר, וואס איז דא ביידע זאכן, אי ער האט רשות ס'איז זיין רשות, און אי ס'איז אריינגעפאלען אזא אן ארט וואס דארט איז ניט שכיח קיין מענטשן איז שטענדיג איז דער דין כאטש ס'איז נישט דא ווי מען זאגט קיין איין חיסרון חייב ווייל א מענטש דארף שטענדיג אויסרעכענען קען זיין אמאל דארט וועט זיין א מענטש אין רשות היחיד. רש"י, המבקע עצים והיזק ברשות היחיד של אחרים, אדער ברשות היחיד שלו והיזק ברשות היחיד אחר של אחרים, איז דער דין חייב. זאגט די גמרא וצריכא, ער דארף מען זאגן אלע פאלן. דאי תנא, ס'זאל ווען שטיין המבקע ברשות היחיד, איינער האט געהאקט האלץ אין רשות היחיד והזיק ברשות הרבים איז ער חייב. פון דעם זעהט אויס אז די גירסא אין די משנה געוועזן אזוי ווי ס'איז אין משניות, א פריער געשטאנען משניות איז אזוי, פריער ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, און נאכדעם ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד. יא, זאל מען שטיין פריער נאר דער דין המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, וואלט איך געזאגט ווייסטו פארוואס ער איז חייב? משום דשכיחי רבים, ווייל ער ווייסט דאך אין רשות הרבים איז דא אסאך מענטשן, און כאטש ער האקט ביי זיך אין רשות, אבער ער דארף וויסן ס'העט ארויספאלן א שטיק האלץ און דארט איז שכיחי רבים, דעריבער איז ער חייב. אבל מרשות הרבים, ער האקט האלץ אין רשות הרבים. און ווי איז עס אריין געפאלן? לרשות היחיד, ס'האט מזיק געווען רשות היחיד, אין אן אנדער רשות היחיד, דלא שכיחי רבים, אויף דעם ארט פון שאדן ווי עס איז געפאלן די שטיק האלץ איז נישט דא קיין רבים, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא ער איז נישט חייב, דארף מען דערציילן אז ער האט געהאקט האלץ אין רשות הרבים, ס'איז אריין געפאלן רשות היחיד איז ער חייב. ואי תנא מרשות הרבים לרשות היחיד וואלט איך געזאגט ווייסטו פארוואס ער איז חייב משום דמעיקרא שלא ברשות עביד ער האט נישט קיין רעכט צו האקן האלץ אין רשות הרבים דעריבער איז ער חייב אבל מרשות היחיד לרשות הרבים אבער דארטן ווי ער האקט ביי זיך אין רשות און ס'איז אריינגעפאלן רשות הרבים דברשות עביד ער האט רעכט ביי זיך צו האקן האלץ. אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא אז עפעס האט פאסירט, ס'איז אריינגעפאלן א שטיק האלץ, איז ער נישט חייב, דארף מען שטיין ביידע זאכן, ואי תנא הנך תרתי, זאל מען שטיין דיע ביידע זאכן, וואלט איך געזאגט, ווייסטו פארוואס ביי דיע ביידע זאכן איז חייב, ווייל איין חסרון איז דא, הא משום דשכיחי רבים, ווען ער האקט האלץ אין רשות הרבים, און ס'פאלט אריין רשות היחיד, דעריבער איז ער חייב, פארקערט ווען ער האקט מרשות היחיד און ס'פאלט אריין רשות הרבים איז ער חייב משום דשכיחי רבים אויף דעם ארט פון נזק, והא, און אויב ער האקט האלץ אין רשות הרבים און ס'פאלט אריין רשות היחיד משום דלא ברשות, אבל אבער ווען ער האקט מרשות היחיד לרשות היחיד אחר ער האקט ביי זיך אין רשות היחיד און עס פאלט אריין אין צווייטן רשות היחיד, דלא שכיחי רבים, אויף דעם ארט ווי דער שאדן איז געווען, איז נישט דא קיין סאך מענטשן, ומעיקרא, פריער ווי האט ער געהאקט ביי זיך אין רשות, איז דאך ברשות, אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען ער איז נישט חייב, צריכא, דארפן מיר אויך דערמאנען אז ברשות היחיד און ס'איז געפאלן אין א צווייטן רשות היחיד איז אויך דער דין ער איז חייב. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הנכנס איינער גייט אריין לחנותו של נגר, אין דעם ארט ווי דארט טוט ארבעטן נגר, א טשעשלער, א קארפעטנער, גייט ער דארט אריין שלא ברשות. ונתזה ס'האט אראפגעשפרינגען בקעת א שטיק האלץ, וטפחה על פניו, און ס'איז געפאלן אויף זיין פנים, ומת, און דער מענטש איז געשטארבן. פטור, איז ער פטור פון גלות. אזוי הורג נפש בשגגה דארף גיין אין גלות, אין דעם פאל איז ער פטור פון גלות, ווי וועט זיין ער איז נישט געשטארבן ער האט אים מזיק געווען, איז אזוי שטענדיג ביי ווען איינער איז מזיק א מענטש איז דאך דא דרייערליי דינים. אויב ס'איז געווען בשוגג, איז בשוגג מזיק געווען, איז נאר דא נזק. אויב ס'איז געווען קרוב לפשיעה, אבער לא מתכוון להזיק, באצאלט ער פיר זאכן, בושת באצאלט ער נישט, ווייל בושת דארף ער האבן כוונה, נישט כוונה אויף מבייש זיין, נאר כוונה אויף מזיק זיין, אויב ער האט כוונה מזיק צו זיין, אפילו ער האט נישט כוונה אויף בושת, איז ער אויך מחויב אלע פינף זאכן. דאס וואס מיר זאגן דא אויף ומת פטור איז די טייטש, ער איז פטור פון גלות, און די זעלבע זאך וועט ער זיין פטור. פון די חמשה דברים, ער וועט נאר זיין מחויב אויף נזק, ווייל ביי נזק, אויב נישט מת, אויב ניזק, וועט ער נאר זיין מחויב אויף נזק. פארוואס? פארוואס טו איך אים פטר'ן פון גלות? ווייל יענער איז אריינגעקומען שלא ברשות, ער האט נישט געוואוסט. רוף איך עס אן לגבי גלות, נישט קיין שוגג, נאר א אונס. און ביי אדם המזיק באונס באצאלט נאר נזק, ואם נכנס ברשות, ער איז אריינגעגאנגען ברשות, חייב. מאי חייב? וואס איז ער חייב? אמר רבי יוסי בר חנינא, מען מיינט חייב בד' דברים, ער איז מחויב ד' דברים, נזק צער ריפוי שבת, בושת איז ער נישט מחויב, ופטור מגלות, פארוואס איז ער דא פטור פון גלות? וועל מיר זען ווי זאגט ער דעם טעם, לפי שאין דומה ליער. דער דין פון גלות ווערט דערמאנט אין דער תורה, וועט אריין גיין אין וואלד האקן האלץ, און ס'איז אראפגעפאלן ונשל הברזל, ווי שטייט דארט ווייטער, יער ביי דעם וואלד, זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס. דעריבער ביידע האבן דארט געהאט רשות, דעריבער זאגן מיר איז דאך דא א חיוב פון גלות, אבער דא א, זה לרשות חברו נכנס, ער איז אריינגעגאנגען אין רשות פון זיין חבר, איז דא נישט דא דער חיוב גלות. אמר רבא האט רבא געפרעגט קל וחומר מה דאך יער ביי א וואלד זה לדעתו נכנס פארוואס איז ער אריינגעגאנגען אין וואלד ער האט גענומען ביי וועמען רשות ער איז אריינגעגאנגען אבער ער האט געוואלט אריינגיין וזה לדעתו נכנס. זאגן דער אנדערע אויכעט לדעתו, ער איז דארטן אריינגעגאנגען האט געוואלט, נישט האט גענומען רשות פון חבר. נעשה, ווערט דאס, כמי שנכנס לדעת חברו, ווערט עס גלייך ווי ער האט גענומען רשות פון חבר אריינצוגיין, וגולה, און ער דארף גיין גלות. זה שלדעת חברו נכנס, דא א ער איז אריינגעגאנגען לדעת חברו, לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי אז ער דארף זיין חייב גלות, דו ווילסט זאגן אז דא איז נישט דער חיוב אזוי שטארק ווי ביי יער, פארקערט גאר, אלא אמר רבא האט רבא געזאגט, איך רבא האלט אויך דעם דין וואס רבי יוסי בר חנינא זאגט? נאר פריער האט ער געזאגט דער טעם איז לפי שאינו דומה ליער, זאגט ער א צווייטן טעם, מאי פטור מגלות, דאס וואס שטייט פטור מגלות, דלא סגי ליה בגלות, מיט גלות האט ער נישט די כפרה, והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא, דאס איז דער טעם, משום דהוה ליה שוגג קרוב למזיד, ס'דא ביי גלות איז דא דריי דינים, אויב עס איז א אונס, ווי דער דין, דער ערשטער דין, איז ער פטור פון גלות, אזוי האט מען דאך געזאגט, ער פטור פון גלות. פארוואס? ס'איז ס'איז נישט אונס ממש, ווייל אונס גמור האבן מיר דאך געלערנט איז פטור פון נזק אויכעט, אזוי זאגט דאך תוס' אין אנפאנג מסכתא, אפילו שוגג וואס איז קרוב לאונס איז ער פטור פון גלות, און דער גואל הדם האט נישט קיין רעכט אים צו הרג'נען, שוגג גייט ער אין גלות. און אויב ער טרעפט אים חוץ לעיר מקלטו די משפחה פון אים, איז דא א מחלוקת צי מצוה צי רשות, ווי וועט זיין שוגג קרוב למזיד, קיין כפרה אין די ערי מקלט האט ער ניט, און דער אבער דער גואל הדם קען אים הרג'נען ווי ער טרעפט אים. אונס מ'האט אים גענייט צו הרג'נען. קומט אויס ביי ביידע פאלן איז מען פטור פון גלות, ביי דעם ערשטן פאל וואו איז אריינגאנגען שלא ברשות איז ער פטור פון גלות ווייל ס'איז שוגג קרוב לאונס, ביי דעם צווייטן פאל אז ער איז אריינגעגאנגען ברשות איז ער פטור פון גלות ווייל לא סגי ליה בגלות, ער האט נישט גענוג. כפרה מיט גלות, ווייל עס איז שוגג קרוב למזיד. מתיב רבא, האט רבא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט הוסיף לו רצועה אחת, ווען מען גיט מלקות שטייט אין דער תורה אז מען זאל אים געבן ארבעים יכנו כמוס, מען גיט אים ניין און דרייסיג, אבער פריער דארף א דאקטער אפטשעקן די מענטש וויפיל ער קען אפנעמען, אויב למשל דער מענטש קען, מען ווייסט ער קען אפנעמען נאר אַכט, נישט מער ווי אַכט, איז שוין דא א דין, גיט מען אים נישט אפילו אַכט, גיט מען אים זעקס, ווייל עס דארף זיין אזוין צאל וואס מען קען עס טיילן אין דריי, איז מען האט אפגעשאצט דער מענטש קען אפנעמען לאמיר זאגן. זעקס, מען דארף אים געבן זעקס, און ער האט אים מוסיף געווען איין קלאפ, ומת, און דער מענטש איז געשטארבן. הרי זה גולה על ידו, דארף דער שליח בית דין גיין אין גלות. והכא, און דא אויך, דשוגג קרוב למזיד, ס'איז דאך א שוגג קרוב למזיד, דאיבעי אסוקי אדעתיה, ער דארף דאך טראכטן, דמייתי אינשי, אז מענטשן שטארבן בחדא רצועה מיט דעם וואס מען האט צוגעבן איין איבריגן קלאפ, וקתני, און דאך שטייט הרי זה גולה, זע איך דאך אז שוגג קרוב למזיד גייט אויך אין גלות, אמר רב שימי מנהרדעא. דטעה במנינא, ער האט געמאכט א טעות ביי דעם ציילן, ער מיינט ער האט נישט מוסיף געווען קיין איבריגס, ער האט געציילט דריי, צוויי מאל דריי איז שוגג איז עס, אבער ס'איז נישט קרוב למזיד. טפח ליה רבא בסנדליה. האט רבא געגעבן א קלאפ צו רב שימי אויף זיין שיך, איז טייטשיך בסנדליה, האט געגעבן אזוי א קלאפ אויף רב שימי'ס שיך, א צווייטע טייטש איז דא אז רבא האט געגעבן א קלאפ מיט זיין שיך אזוי צו רב שימי, האט אים ווי איינער געזאגט דערמאנט, קענסט דאס נישט זאגן.

והשלישי און דער דריטער, אומר זאגט הכהו האט ער דאך נישט קיין טעות, אלא אמר רב שימי מנהרדעא דטעה דיינא גופיה, אז דער דיין אליין האט געמאכט א טעות, איז ממילא איז קיין שוגג קרוב למזיד קען איך עס נישט אנרופן, אבער א שוגג איז עס ריכטיג, דו ציילסט נישט, אבער דו דארפסט וויסן ווי דו האלטסט, איז דער מהר"ץ חיות דא ווער זשע גייט אין גלות? גייט אין גלות דער וועלכע האט אים געשלאגן. דער מהר"ץ חיות שטעלט זיך דא אויף דעם אז אויב איך זאג יש שליח לדבר עבירה בשוגג וואלט איך געדארפן ווערן גערעכנט אויף דעם דיין, ער ברענגט אראפ אין דעם שיטות, זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא מיר האבן געלערנט הזורק את האבן לרשות הרבים איינער האט געווארפן א שטיין אריין אין רשות הרבים ס'איז געפאלן אויף א מענטש והרג האט געהארגעט מיט דעם שטיין א מענטש הרי זה גולה גייט ער אין גלות והא הכא דא דשוגג קרוב למזיד הוא ס'איז טאקע א שוגג ער האט נישט געוויסט ס'וועט טרעפן א מענטש אבער ס'איז נאנט צום מזיד דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה, ס'האט געדארפן ארויפגיין אויף זיין וויסן דברשות הרבים, שכיחי אינשי אז רשות הרבים איז שכיח מענטשן און עס קען פאלן אויף א מענטש וקתני און דא שטייט הרי זה גולה זעה איך דאך אז שוגג קרוב למזיד גייט ער אין גלות. אמר רב שמואל בר יצחק, דא רעדט זיך נישט ער האט גענומען דירעקט געווארפן א שטיין, נאר מ'מיינט בסותר את כותלו ער האט צונומען די וואנט, פרעגט די גמרא וואס איז ער צונעמט א וואנט? איבעי ליה עיוני, ער דארף אויפפאסן אז ס'וועט פאלן א שטיין אין רשות הרבים, קען עס טרעפן אויף א מענטש און דארט איז שכיח רבים, איז דאך צוריק שווער ס'איז שוגג קרוב למזיד. ענטפערט די גמרא בסותר בלילה צונעמט ביינאכט? פרעגט די גמרא וואס איז דער חילוק פון בייטאג ביז ביינאכט? בלילה נמי איבעי ליה עיוני, ביינאכט גייען אויך מענטשן רשות הרבים, ס'איז אויך שכיח רבים, איז ביינאכט איז עס אויכעט שוגג קרוב למזיד? ענטפערט די גמרא. בסותר את כותלו ביום, ער טוט צונעמען זיין וואנט בייטאג, און נישט די שטיינער פאלן אריין רשות הרבים, נאר דאס פאלט אריין לאשפה, א אשפה וואס איז דארט געמאכט געווארן די בית הכסא פון די מענטשן, פרעגט די גמרא האי אשפה היכי דמי, אי שכיחי רבים, איז דארט שכיח רבים אין דער אשפה, מזיד הוא. איז דאך דאס קרוב למזיד, און דו זאגסט דאך אז קרוב למ שוגג קרוב למזיד גייט מען נישט אין גלות, ואי לא שכיחי רבים אנוס הוא דארף ער דאך אויך נישט גיין אין גלות, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט לא צריכא דא רעדט זיך אלא נאר באשפע העשויה לפנות בלילה, מענטשן ביינאכט ווילן זיך נישט דערווייטערן גיין מחוץ לעיר א, וואס אמאל איז דאך דער בית הכסא בית שימוש געווען ווייט פון שטאט, איז די אשפה האט מען גענוצט ביינאכט, ואינה עשויה לפנות ביום, אבער בייטאג האט מען דאס נישט גענוצט ווען איינער האט געדארפן צורך, ואיכא דמקרי ויתיב, ס'קען אמאל פאסירן אז איינער זאל דארט קומען בייטאג, מזיד לא הוה. א מזיד קען איך נישט זאגן, דהא אינה עשויה לפנות ביום, אונס נמי לא הוה, א אונס איז ער אויך נישט, דהא איכא דמקרי ויתיב, ווייל ס'איז דאך דא אזעלכע וואס זיי זיצן דארטן, דעריבער זאגן מיר איז ער חייב גלות. רב פפא משמיה דרבא מתני לה ארישא רב פפא האט געלערנט די מימרא פון ר' יוסי בר חנינא אויף דער רישא, פריער האט מען דאך געלערנט אז ר' יוסי בר חנינא גייט ארויף אויף דער סיפא ווען ער איז אריין געגאנגען לחנותו של נגר ברשות, ער האט געלערנט אויף דער רישא, אין דער רישא שטייט. הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, איינער איז אריין געגאנגען דא ווי עס געפינט זיך דער קארפענטער אהן רשות, ונתזה לו ס'האט אויף אים ארויף געשפרינגען בקעת א שטיק האלץ וטפחה לו על פניו, ס'האט אים געגעבן א קלאפ אויף זיין פנים ומת פטור. אמר רבי יוסי בר חנינא חייב בארבעה דברים, ער איז חייב בארבעה דברים, ופטור מגלות, און ער איז פטור פון גלות, פארוואס? פארוואס איז ער חייב בארבעה דברים? דארף איך דיך זאגן ווייל ער הייסט א פושע, אפילו יענער איז אריינגעקומען שלא ברשות, ער האט געזען ער גייט אריין לערנט רש"י אנדערע לערנען אפילו ער האט נישט געזעהן נאר ער ווייסט דאך אז סקען זיין מזאל דארט אריין קומען האט ער געדארפן אויפפאסן ופטור מגלות און ער איז פטור פון גלות ווי וועט זיין אויב אזוי אז איך טייטש דאס ווארט וואס סשטייט אין די רישא פטור מיינט מען שלא ברשות איז ער פטור פון גלות דארף איך דאך טייטשן דאס וואס שטייט אין די סיפא אז ער איז אריינגעגאנגען ברשות איז ער חייב, אין וואס איז ער חייב? אין גלות. מאן דמתני לה אסיפא דער וועלכע האט עס געלערנט אויף די סיפא ער איז פטור פון גלות ווייל ס'איז נישט גלייך צו יער ווייל ס'איז אדער ווי מ'האט אויסגעפירט אין די גמרא ווייל ס'איז קרוב למזיד. כל שכן ארישא, רש"י זאגט מאן דמתני לה אסיפא פטור מגלות שאינו דומה ליער, אין אמת'ן די גמרא בלייבט דאך נישט מיט א סברא שאינו דומה ליער, נאר די גמרא זאגט דאך אז פארקערט גאר הייסט עס ווייל ס'איז קרוב למזיד. יא, כל שכן איז אוודאי און אוודאי ארישא, וואס פאר א שייכות האט עס כל שכן ארישא? גיט א קוק ווי תוספות זאגט די לעצטע תוספות, מאן דמתני לה אסיפא כל שכן ארישא, משמע ווייזט אויס פון דער גמרא דיותר הרישא קרובה לאונס, מער איז ביי דעם דין פון די רישא אז ער איז אריינגעגאנגען שלא ברשות נאנט צו אונס, ממה שהסיפא, פון דעם וואס די סיפא איז קרוב למזיד, איז אויב איך זאג אין דער סיפא אז דאס הייסט קרוב למזיד, איז אוודאי און אוודאי דער רישא איז קרוב לאונס. און מאן דמתני לה ארישא, דער וועלכער לערנט דאס אויף דער רישא, ער זאגט אז אויב ער איז אריינגעגאנגען שלא ברשות איז ער פטור פון גלות, אבל אסיפא, אבער אין די סיפא כיון דברשות, אויב ער איז אריינגעגאנגען דארטן ברשות, חייב גלות, איז ער מחויב גלות, פרעגט די גמרא, ומי חייב גלות, אפילו דעמאלט ווען ער גייט אריין ברשות, איז דען דא א חיוב פון גלות והתניא מיר האבן געלערנט הנכנס לחנותו של נפח, איינער גייט אריין דארט ווי עס געפינט זיך א שמיד ונתזו עס האט געשפריצט ניצוצות א שטיק פייער וטפחו לו על פניו עס האט געגעבן אים א קלאפ אויף זיין פנים ומת פטור איז ער פטור פון גלות, ואפילו נכנס ברשות, שטייט דאך דא אויך, אפילו מ'איז אריין געגאנגען ברשות, דאך איז ער פטור פון גלות, טא ווי קען איך זאגן אז נאר אויף דער רישא שלא ברשות איז ער פטור פון גלות, און דער סיפא ברשות איז ער חייב גלות? דא זעה איך דאך אז ברשות איז ער אויך פטור פון גלות. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בשוליא דנפחא, ס'איז דארטן אריינגעגאנגען א תלמיד פון דעם שמיד, פרעגט די גמרא, אבער ער איז דאך אריינגעקומען ברשות, שוליא דנפחא למקטלא קאי, אים זאל מען הרג'ענען? ענטפערט די גמרא, כשרבו מסרב בו לצאת, דער בעל הבית האט אים געבעטן ער זאל ארויסגיין, ואינו יוצא און ער גייט נישט ארויס, פרעגט די גמרא, ומשום דרבו מסרב בו לצאת, למקטלא קאי, אבער וואס איז דער חילוק? ענטפערט די גמרא, כסבור ער מיינט יצא ער איז ארויסגעגאנגען, ווייל ער הייסט אים ארויסגיין מיינט ער איז ארויסגעגאנגען. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי אחר נמי, איז דאך דער זעלבער דין דארף דאך זיין ביי אנדערע אויך, אז אויב מסרב בו לצאת דארף איך אויך אננעמען אז ער זאל זיין פטור, און פריער האט מען דאך געלערנט אז ער גייט אריין ברשות איז א יעדער אופן חייב, ער גייט נישט מאכן א חילוק צו מסרב צו נישט מסרב, ענטפערט די גמרא, אחר א אנדערע לית ליה אימתא דרביה, האט נישט קיין מורא פאר דעם שמיד דארף ער טראכטן דער שמיד, עה, כאטש כ'האב אים געהייסן ארויסגיין אפשר איז ער נישט ארויסגעגאנגען דעריבער זאגן מיר איז ער מחוייב גלות. אבער האי, דער שוליא דנגרא, דער תלמיד זיינער אית ליה אימתא דרביה, ממילא נעמט ער אן אז ער האט אים געהייסן ארויסגיין, מסתמא איז ער ארויסגעגאנגען, דעריבער הייסט עס א אונס, קרוב לאונס איז ער פטור פון גלות.